בעזרת השם יתברך מסכת נדרים, דף נ', הייב מיר אן דף נ' עמוד א', די דריטע שורה פון אויבן רבי עקיבא, זאגט די גמרא, רבי עקיבא איתקדש ליה ברתיה דבר דכלבא שבוע, רבי עקיבא האט מקדש געווען די טאכטער פון בר כלבא שבוע, וואס בר כלבא שבוע איז געווען א גרויסע עושר, א גרויסע מכניס אורח, און ער האט געהערט אז רבי עקיבא, דער עם הארץ, דעמאלטס איז נאך געווען א עם הארץ, א פאסטוך, ער האט געהערט ער האט מקדש געווען זיין טאכטער, שמע בר כלבא שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה ער האט זיך זייער אויפגערעגט און האט מדיר הנאה געווען דאס טאכטער פון זיינע נכסים אז זי זאל נישט האבן קיין געלט האט איר געסטראשעט מיט דעם פון דעסט וועגן זי האט זיך נישט געלאזט אזלא ואיתנסיבה ליה בסיתוא זי איז געגאנגען זי האט חתונה געהאט מיט רבי עקיבא עס איז געווען אינמיטן די ווינטער הוה גנו בי תיבנא און זיי זענען געשלאפן צוזאמען אין א בית התבן דארט צווישן די שטרוי זיי האבן נישט געהאט קיין קישן נישט קיין דאכענע הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה און רבי עקיבא האט געדארפט ארויסנעמען שטרוי פון איר האר אמר לה, האט ער איר געזאגט, אי הוה לי ווען איך וואלט געהאט געלט, רמינא ליך ירושלים דדהבא, וואלט איך דיר געגעבן א צירינג, ירושלים דדהבא איז א ירושלים פון גאלד, ס'איז געווען אזא טייערע סארט צירינג, א גאלדענע צירינג וואס איז געווען אויסגעקריצט אויף דעם ירושלים, האט רבי עקיבא געזאגט ווען איך וואלט געהאט געלט וואלט איך דיר דאס געקויפט, איז למעשה זענען זיי געווען שרוי בצער, אלס די גרויסע עניות וואס איז דארט געווען, אתא אליהו, איז געקומען אליהו הנביא, אידמי להון כאנשא, און האט זיך פארשטעלט ווי א מענטש, וקא קרי אבבא, און ער האט אויסגערופן צו זיי ביים טיר, ער איז געקומען צו זייער טיר אמר להו, און ער האט זיי געזאגט, הבו לי פורתא דתיבנא, געב מיר אביסל שטרוי, דילדת אתתי, ולית לי מידעם לאגונה, מיין פרוי האט געהאט א קינד, און כ'האב נישט וואו זאל ליגן, איך דארף די ביסל שטרוי וואס עטס האטס, אמר לה רבי עקיבא לאנתתיה, האט רבי עקיבא געזאגט צו זיין פרוי, כדי איר צו מנחם זיין, חזי גברא, דאפילו תיבנא לא אית ליה, געב א קוק א מענטש האט אפילו נישט קיין שטרוי, פשט אונזער מצב איז נאך גאנץ גוט. און ווי דער ר"ן רעדט אויס אז טאקע אליהו הנביא איז געקומען צו זיי און געבעטן שטרוי, אז טאקע דאס איז געווען א נחמה אז בכל זאת זיי האבן שטרוי, ס'איז מער פון אנדערע, אנדערע האבן דאס אויך נישט. על כל פנים אמרה ליה די פרוי פון רבי עקיבא האט געזאגט פאר רבי עקיבא זיל הוי בי רב, גיי אין ישיבה גיי לערן תורה, אזל תרתי סרי שנין קמי דרבי אליעזר ורבי יהושע, ער איז געגאנגען לערנען צוועלף יאר ביי רבי אליעזר ביי רבי יהושע, למישלם תרתי סרי שנין נאך צוועלף יאר, קא אתא לביתיה איז ער אהיימגעקומען, שמע מן אחורי ביתיה ער איז געשטאנען אונטערן שטוב האט ער געהערט דקאמר לה חד רשע לדביתהו, אז א רשע זאגט פאר זיין פרוי, שפיר עביד ליך אבוך, דיין טאטע האט זייער גוט געטון אז ער האט דיך מדיר הנאה געווען, ווייל וואס איז דאס, וואס איז געגאנגען חתונה מיט אזא סארט מאן, חדא דלא דמי ליך, קודם כל עס פאסט נישט, דו קומסט פון א חשובע משפחה, און רבי עקיבא איז דאך געווען א בן גרים, און ער איז אזא ארעמאן, דו קומסט פון א רייכע משפחה, ועוד, שבקך ארמלות חיות כל הלין שנין, ער האט דיך נאך געלאזט א לעבעדיגע אלמנה די אלע יארן, ער איז אוועק געגאנגען צוועלף יאר. אמרה ליה, האט די פרוי פון רבי עקיבא זיך אנגערופן, אי צאית לדילי, ווען ער הערט מיך צו, ליהוי תרתי סרי שנין אחרנייתא, גייט ער נאך צוועלף יאר אין ישיבה. אמר, רבי עקיבא האט דאס געהערט, האט ער געזאגט, הואיל ויהבת לי רשותא, מיין פרוי האט מיר געגעבן רשות, איהדר לאחורי, כ'גיי צוריק. הדר אזל, איז ער צוריק געגאנגען, הוה תרתי סרי שנין אחרנייתא, און געגאנגען לערנען נאך צוועלף יאר אין ישיבה. איז נאכן לערנען פיר און צוואנציג יאר אין ישיבה, אתא, איז ער צוריק געקומען בעשרין וארבעה אלפין זוגי תלמידי, מיט פֿיר און צוואַנציק טויזנט זוגות תלמידים, נפוק כולי עלמא לאפי' די גאנצע שטאט יעדער איז געגאנגען מקבל פנים זיין רבי עקיבא, ואף היא קמת למפיק לאפי' די פרוי פון רבי עקיבא איז אויך געגאנגען מקבל פנים זיין, אמר לה ההוא רשיעא דער רשע האט זיך אנגערופן צו די פרוי פון רבי עקיבא, ואת להיכא? ווי גייסטו אזוי מיט די צוריסענע בגדים? זי איז געגאנגען זי איז געווען א גרויסע ארעמאן. אמרה לי' האט זי געזאגט, יודע צדיק נפש בהמתו, א צדיק ווייסט די נפש פון זיין בהמה, וואס זיין בהמה ווייסט, טייטש מיין מיין מאן ווייסט מיין מצב, מיין מאן ווייסט וואס א ארעמע פרוי איך בין, און ער פאדערט נישט, ער ווארט נישט צו זען איך זאל זיין אנגעטון עפעס מער בכבוד'יג, ווייל ער ווייסט וואו איך שטיי, אתת לאיתחזויי לי' זי איז געקומען זיך צו באווייזן פאר איר מאן פאר רבי עקיבא, קא מדחן לה רבנן, די תלמידים דארט האבן איר אוועקגעשטופט. אמר להון, האט רבי עקיבא געזאגט פאר די תלמידים הניחו לה, לאזטס איר אפ, שלי ושלכם שלה הוא אלץ וואס איז איך האב וואס עטץ האט איז אלץ בזכותה, זי האט מיר געשיקט לערנען תורה, איז למעשה שמע בר כלבא שבוע, בר כלבא שבוע האט געהערט אז אזא תלמיד חכם איז אין שטאט, ער האט נישט געוואוסט אז רבי עקיבא אתא ואיתשיל על נדרי', ער איז געקומען שואל זיין אויף זיין נדר, פשט למעשה האט ער חרטה געהאט אויף די נדר וואס ער האט מדיר הנאה געווען זיין טאכטער, איז ער געקומען צום תלמיד חכם וואס איז דא אין שטאט, זאל ער מתיר נדר זיין, אשתריי, ואשתרי, האט רבי עקיבא מתיר געווען זיין נדר, און טאקע רבי עקיבא איז מותר געווארן צו הנאה האבן פון זיין נכסים, און למעשה אין כתובות שטייט אויך די מעשה מיט מער פרטים מיט אנדערע פרטים, אז ער האט אוועק געגעבן האלב די נכסים פאר רבי עקיבא, די ר"ן אויף די עמוד ב' שטעלט זיך אז לכאורה איז דא א דין ווען מען איז מתיר נדר, איז מען קען נישט מתיר נדר זיין מיט א נולד, פשט, טאמער עס איז געשען שפעטער א זאך וואס בשעת נדר האט נישט עקזיסטירט, איז דאס הייסט נישט קיין פתח. אויב אזוי פרעגט דער ר"ן אז לכאורה רבי עקיבא בשעת וואס כלבא שבוע האט געמאכט די נדר איז דאך רבי עקיבא טאקע געווען אן עם הארץ פשט די גאנצע תלמיד חכם רבי עקיבא האט נאכנישט עקזיסטירט איז אויב אזוי וואס איז געווען דא די פתח פונעם נדר וואס רבי עקיבא האט זיך באנוצט מיט דעם איז זאגט דער ר"ן אז היות וואס די פרוי פון רבי עקיבא האט חתונה געהאט מיט אים על דעת דעם אז ער גייט ווערן א תלמיד חכם אז ער גייט לערנען תורה, הייסט עס נישט א נולד, ס'הייסט נישט קיין נייע זאך, און ממילא האט ער געקענט נוצן דאס אלס פתח צו מתיר זיין די נדר. זאגט די גמרא, דרך אגב וואס מען האט גערעדט פון רבי עקיבא פון זיין גרויסע ארעמקייט און צום סוף איז ער רייך געווארן, זאגט די גמרא מן שית מילי איעתר רבי עקיבא, פון זעקס זאכן איז רבי עקיבא רייך געווארן, די ערשטע, איז מן כלבא שבוע, ווי מ'האט געזען, פונעם שווער, די שווער האט אים איבערגעגעבן האלב די נכסים. די צווייטע, איז מן אילא דספינתא, פון די איל, וואס איז געווען אויף א שיף דכל ספינתא עבדין ליה מין עינא, יעדע שיף, אמאליגע צייטן האט געהאט אזא האלצערנע צורה, וואס איז געווען אויסגעקריצט ווי אן איל, ווי א ווידער, וואס מ'האט אנגעפילט מיט גאלדענע דינרין, ווי די ר"ן זאגט אז דאס איז געווען אזא סימן, אזא מזל זאך פאר די שיף, אז ס'גייט שנעל, על כל פנים זימנא חדא, אנשיוה על כיף ימא, עס איז געווען אמאל, וואס די מענטשן פון די שיף האבן איבערגעלאזט דעם איל, אויפן ברעג פונעם וואסער, אויפן ברעג פונעם ים, אתא הוא אשכחיה, און רבי עקיבא האט עס געטראפן. איז למעשה, די שיטה מקובצת זאגט די המשך המעשה, ס'האט שוין געווען דא נאך פרטים, אז דאס איז געווען א רוימישע שיף, וואס די רוימישע סוחרים זענען געקומען דארט צום ברעג אנפילן די שיף מיט טייערע שטיינער, און זיי האבן טאקע איבערגעלאזט דארט דעם אייל, אז זיי זענען צוריק געקומען האבן זיי אויסגערופן, עטץ אפשר האט עס איינער געטראפן? האט רבי עקיבא געזאגט, יא, איך האב עס געטראפן. און זיי זענען אזוי נתפעל געווארן פון די מדת האמת פון רבי עקיבא, אז זיי האבן אים געזאגט ער קען עס האלטן. על כל פנים דאס איז די צווייטע פלאץ פון ווי רבי עקיבא איז רייך געווארן. די דריטע איז מן גווזא, גווזא דאס איז אויך אזא פושקע וואס מען פלעג האלטן אויף די שיפן און אין דעם איז געלעגן די גאנצע געלט פונעם שיף, און די גמרא פארציילט די מעשה, דזימנא חדא יהב ארבעה זוזי לספונאי, ס'איז געווען אמאל רבי עקיבא האט געגעבן פיר זוז פאר די מענטשן וואס זענען געווען דארט אויף א שיף, אמר להו ער האט זיי געזאגט אייתי לי מדעם פארקויפטס מיר עפעס, ולא אשכחו אלא גווזא על כיף ימא, די שיפערס, די מענטשן פונעם שיף, האבן נאר געטראפן עפעס א פושקע דארט אויפן ברעג פון די ים, אתיוה ליה, מ'האט אים עס געגעבן, אמרו ליה, האבן זיי אים געזאגט, עביד מרנא עליה, קענסט דיך באנוצן מיט דעם, אישתכח דהוה מלא דינרי, ער האט עס געעפנט, מ'האט געזען עס איז אנגעפילט מיט גאלדענע דינרים, איז ווי איז אנגעקומען אזא קאסטן אויפן ברעג פונעם וואסער, ווייל דזימנא חדא טבעת ספינתא, דמן דסרוקיתא, ס'איז אמאל איינגעזינקען א שיף, פון ישמעאלישע סוחרים, וכולי עיסקא הוה מחית בההוא גווזא, זייער גאנצע ריווח פון זייער גאנצע געשעפט איז געווען אין דעם פושקע, ואישתכח בההוא זימנא, און טאקע דאס מאל האט מען עס געטראפן, און עס איז אנגעקומען צו רבי עקיבא. דאס איז געווען די דריטע פלאץ פון ווי רבי עקיבא איז רייך געווארן. די פערדע פלאץ איז ומן מטרוניתא, פון דער מטרוניתא, מטרוניתא דאס איז א רייכע פרוי, א רייכע רוימישע פרוי, ווי דער ר"ן רעדט אויס די מעשה, מיר זעהן די ר"ן אינעווייניג, פעם אחת הוצרכו רבי עקיבא ותלמידיו מעות, ס'איז אמאל געווען אז רבי עקיבא און די תלמידים האבן געדארפט געלט, זיי האבן געדארפט בארגן געלט, והלכו אצל מטרוניתא, זענען געגאנגען צו די מטרוניתא א רייכע פרוי בארגן ביי איר געלט, אמרה לו לרבי עקיבא, האט זי געזאגט צו רבי עקיבא הריני מלווה אותך, איך וועט דיר בארגן, אבער ותהי' אתה לווה דו ביסט דער לווה והקדוש ברוך הוא וים ערבים, איך וויל דער רבונו של עולם כביכול און דער ים זאלן זיין ערבים בדבר, זאלן זיין די ערבים, אז דו גייסט צוריק צאלן די חוב. קבע לה זמן לפירעון מען האט אפגעמאכט א צייט וואס רבי עקיבא וועט צוריק צאלן וכשהגיע זמן און ס'איז געקומען די צייט איז רבי עקיבא איז קראנק געווען איז ער נישט געקומען נישט קומען צוריק צאלן הלכה אותה מטרוניתא על שפת הים איז זי געגאנגען צום ברעג וואסער אמרה האט זי געזאגט רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שרבי עקיבא חולה ולא היה בידו לפרוע חובו ער איז קראנק ער קען נישט צוריק צאלן ראה שאתה ערב בדבר דו ביסט א ערב דו צאל מיר צוריק איז מיד טאקע גראד דעמאלטס נשתטית בתו של קיסר די טאכטער פונעם קיסר איז משוגע געווארן ונטלה ארגז מלא אבנים טובות ודינרי זהב, זי האט גענומען א קאסטן א פושקע אנגעפילט מיט טייערע שטיינער און גאלדענע רענדלעך, וזרקה לתוך הים, זי האט עס אריין געווארפן אינעם וואסער, סתם זי איז משוגע געווארן, והים הביאה במקום שהיה אותה מטרוניתא יושבת על שפת הים, די וואסער האט געטראגן די קאסטן צו די פרוי, און די פרוי האט צוריק געקריגן איר געלט, מיד נטלה אותו ארגז והלכה לה, און זי איז געגאנגען, לימים נתרפא רבי עקיבא, צום סוף איז רבי עקיבא אויסגעהיילט געווארן ובא לו אצל ההיא מטרוניתא ומעותיו בידו לפירעון חובו, ער איז געקומען מיט די געלט אפצאלן זיין חוב, אמרה לו, די מטרוניתא האט געזאגט פאר רבי עקיבא, חזרתי אצל הערב, איך בין געגאנגען צום ערב, איך בין געגאנגען צום ים, צום רבונו של עולם, והוא פרע כל החוב, און דער גאנצער חוב איז אפגעצאלט, און נאך מער, דער קאסטן וואס איז געווען אנגעפילט דארט מיט מיט די טייערע שטיינער, איז געווען דארט נאך מער געלט ווי די חוב, ממילא זאגט די מטרוניתא צו רבי עקיבא, והא לך מה שנתן לי יותר, דא האסטו די איבעריגע געלט, די גאנצע איבעריגע קומט מיר נישט, און זי האט עס צוריק געגעבן צו רבי עקיבא, ומאותו ממון שהחזירה לו, נתעשר רבי עקיבא, און פון די געלט איז רבי עקיבא רייך געווארן, דאס איז געווען די פערדע פלאץ ווי רבי עקיבא איז רייך געווארן. די פיפטע פלאץ איז געווען פון מן אשתו של טורנוסרופוס, ווי דער ר"ן ברענגט אויך די מעשה מיר זעען אינעווייניג, שהיה רבי עקיבא מקפחו בקראי בפני קיסר ומקנטרו בדברים, דער טורנוסרופוס איז געווען א שר דארט ביים קייזער, ביים רוימישע קייזער, און רבי עקיבא האט כסדר געהאט צו טון מיט אים אויף פסוקים, ער האט זיך גערייצט מיט אים, פעם אחת בא לביתו סר וזעף, אמאל איז דער טורנוסרופוס אהיים געקומען געווען שטארק אויפגערעגט, אמרה לו אשתו, די פרוי האט אים געפרעגט מפני מה פניך זועפים, וואס ביסטו אויפגערעגט? אמר לה, האט ער איר געזאגט מפני רבי עקיבא שמקנטר אותי בכל יום בדברים, יעדע טאג רעגט מיך דער רבי עקיבא אויף, אמרה לו, האט די פרוי געזאגט פאר דעם טורנוסרופוס, אלקיהם של אלו שונא זימה, זייער גאט האט פיינט זימה, איז תן לי רשות ואכשיל אותו בדבר עבירה, געב מיר רשות און כ'על אים מכשיל זיין, רבי עקיבא, נתן לה רשות ונתקשטה, זי איז געגאנגען זי האט זיך אנגעטון והלכה לה אצל רבי עקיבא, זי איז געגאנגען צו רבי עקיבא כשראה רבי עקיבא אותה, ווען רבי עקיבא האט איר געזען רק האט ער געשפיגן, שחק ער האט געלאכט ובכה און ער האט געוויינט, אמרה לו, האט זי געזאגט האט זי געזאגט פאר רבי עקיבא מה אינון הנך תלת מילין, וואס איז דאס די דריי זאכן פארוואס שפייסטו פארוואס לאכסטו פארוואס וויינסטו? אמר לה, האט ער איר געזאגט שנים אפרש שלישי לא אפרש צוויי וועל איך דיר זאגן די דריטע נישט רקקתי פארוואס כ'האב געשפיגן האב איך דיר זאגן על שבאת מטיפה סרוחה דו קומסט פון א טיפה סרוחה האב איך געשפיגן יעדע מענטש איז א טיפה סרוחה איז ס'איז נישט ווערט מער ווי שפייעכץ בכיתי ווייסט וואס כ'האב געוויינט על האי שופרא דבלי בארעא אזא שיין פרוי צום סוף עסטו שטארבן דו'עסט ווערן א שטיק ערד ס'קומט זיך צו לאזן א טרער אויף דעם והוא שחק יעצט פארוואס האט ער געלאכט? ער האט איר נישט געזאגט פארוואס ער האט געלאכט, ער האט געלאכט ווייל שצפה ברוח הקודש שעתידה להתגייר ולהנשא לו ולא רצה להודיעה, ער האט געזען ברוח הקודש אז זי וועט זיך צום סוף מגייר זיין און חתונה מיט אים, ער האט איר נישט געוואלט זאגן אבער פארדעם האט ער געלאכט. על כל פנים אמרה לו, האט זי אים געפרעגט כלום יש תשובה, איך קען תשובה טון? אמר לה, האט איר געזאגט, הן, הלכה ונתגיירה, ונישאת לרבי עקיבא, והכניסה לו ממון הרבה, זי האט אריינגעברענגט אסאך געלט, איז דאס איז די פיפטע פלאץ פון ווי רבי עקיבא איז רייך געווארן, און די זעקסטע פלאץ איז מן קטיעה בר שלום, ווי דער ר"ן זאגט ס'איז מפורש אין עבודה זרה די מעשה דארט, די גמרא אין עבודה זרה פארציילט אז דער קטיעה בר שלום איז געווען אויך א גרויסע רייכע רוימישע שר, און ער איז געווען דארט ביים קייזער, דער קייזער האט פיינט געהאט די אידן, און דער קייזער האט געפרעגט דארט פון אלע זיינע שרים, אז ווען איינער האט אויף די פיס א א טויטע שטיקל פלייש, וואס טוט מען מיט דעם, איז בעסער עס אויסצושניידן, אזוי ווערט דער מענטש אויסגעהיילט, אדער זאל מען עס לאזן דארטן און זיין אזוי בצער? איז ער האט געמיינט וואו צו מרמז זיין אויף די אידן כאילו די אידן גייען אים אויף די נערוון איז ענדערש זאל מען זיי אויסהארגענען אדער די לאזן אזוי מצער זיין איז אלע שרים האבן געזאגט ניין מען דארף זיי מען דארף זיי אלע אויסהארגענען חוץ די קטיעה בר שלום קטיעה בר שלום האט געזאגט פארן קייזער אז סלוינט נישט קודם כל ווייל עסט קיינמאל נישט אויף קענען אויסהארגענען אלע אידן ס'וועט אלעמאל בלייבן און צווייטנס טאמער דעסט אויסהארגענען אלע אידן עט מען זאגן אז דיין ממלכה איז א אפגעהאקטע ממלכה ס'פעלט דיך דא אזויפיל מענטשן און מילא לוינט נישט. האט דער שר געזאגט צו קטיעה בר שלום ביסט גערעכט מיט דיינע טענות ער האט מקבל געווען די טענה אבער דארט איז געווען אזא געזעץ דארט אין רוים אז טאמער איינער געווינט דעם קייזער איז געט מען אים טויט שטראף מען באגראבט אים אין אזא גאנצע א גאנצע הויפן פון ערד אין א שטוב אנגעפילט מיט ערד שוין האט מען גוזר געווען טויט שטראף אויף דעם קטיעה בר שלום איז אויפן וועג צום טויט איז געווען דארט עפעס א פרוי וואס האט זיך אנגערופן א שאד ווי ליה לאילפא דאזלא בלא מכסא א שאד א שיף וואס גייט אן צאלן שטייער, פשט אז מ'גייט דיך הרג'ענען פאר די אידן ווייל דו האסט דיך אנגענומען פאר די אידן, איז א שאד זאלסט נישט זיין צוזאמען מיט די אידן דארט אויף יענע וועלט זאלסט נישט אנקומען אין גן עדן, איז די איד האט עס די די די גוי האט עס געהערט דער קטיעה בר שלום האט ער טאקע מפנים געווען האט ער מחליט געווען ער ווערט א איד, און ער האט תשובה געטון זיך אראפגעבויגן ער האט אראפגעביסן זיין ערלה אזוי האט ער זיך געמל'עט, און ער איז טאקע אנגעקומען צום סוף אין גן עדן אבער אויפן וועג פארן באגראבן האט ער זיך אנגערופן ער וויל אלע זיינע נכסים זאל גיין צו רבי עקיבא און די תלמידים, איז טאקע דאס איז די זעקסטע מקור פון ווי רבי עקיבא איז רייך געווארן. זאגט די גמרא ווייטער אן ענליכע מעשה צו איינע פון די מעשה'ס דא פון רבי עקיבא, רב גמדא יהב ארבע זוזי לספונאי, רב גמדא געבן פיר זוז פאר אזעלכע מענטשן פון דעם שיף, לאתויי בהון מידעם זיי זאלן אים עפעס איינקויפן, לא אשכחו זיי האבן נישט געטראפן וואס, אתו ליה בהון קופא, זיי האבן אים געברענגט א קופא א מאנקי, דאס האבן זיי געטראפן,

האט אמאל געזאגט צו רבי יהושע בן חנניה, תורה מפוארה בכלי מכוער, אזא שיינע תורה אין אזא מיסע כלי, רבי יהושע בן חנניה איז נישט געווען אזא שיינע צי האט נישט געהאט אזא שיינע צורה, אמר לה, האט ער איר געזאגט, למדי מבית אביך, לערן דיך פון דיין טאטן, במה מניחין יין, וואו האלט מען די וויין ביי דיין טאטן אין שטוב, אמרה ליה,

און די נקודה איז ווייל א מענטש וואס איז די וואס קוקט נישט אויס האט נישט קיין שיינע צורה איז א שפל ברך און א ענוו און אזוי קען מען קונה זיין די תורה. איי האט זי געפרעגט פון רבי יהושע בן חנניה והא איכא שפירין וגמירין מען זעט דאך בכל זאת איז דא מענטשן וואס זיי קוקן יא אויס גוט און זיי קענען אויך לערנען אמר לה האט ער איר געזאגט אי הוו סנו הוו גמירין טפי ווען זיי וואלטן געווען מיס וואלטן זיי געקענט נאך בעסער

אוכם, ער איז געווען אזא שווארצער ורבה שיניה מיט לאנגע ציין, זי האט חוזק געמאכט פון אים, אמר לה, האט רב יהודה איר געזאגט לבזוייה קאתית, קומסט פארשעמען שמואל, תיהוי ההיא אתתא בשמתא, איר אריינגעלייגט אין חרם, און פקעה ומתה, זי איז צושפאלטן געווארן, זי איז געשטארבן. זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען די משנה, ומותר בביצה טרמיטא, אז טאמער איינער איז זיך נודר מן התבשל, אז תבשל מיינט דווקא אזא סארט זאך וואס מען עסט מיט ברויט, איז א ביצה טרמיטא עסט מען נישט מיט ברויט און ממילא דאס מעג מען עסן. פרעגט די גמרא מאי ביצה טרמיטא וואס איז דאס אמר שמואל עבדא דעביד לה שווה אלפא דינרי ס'האט האט שמואל נישט געוויסט וואס דאס איז פונקט אבער א עבד וואס קען דאס קאכן איז ווערט טויזנט דינר ס'האט שוין ווערט אסאך געלט ומעייל לה אלפא זימני במיא חמימי דאס האט ער יא געוויסט אז די ביצה טרמיטא לייגט מען אריין טויזנט מאל אין הייס וואסער ואלפא זימני במיא קרירי און אויך טויזנט מאל אין קאלט וואסער עד דמתזוטרא כי היכי דבלע יתה ביז ס'ווערט אזוי קליין אז מען קען עס געבן א שלינג אראפ מיט איין שלינג, מען דארף אפילו נישט אריין קייען אין דעם, ואם אית כיבא, און טאמער ס'איז דא אזא מכה, דער מענטש וואס שלינגט עס אראפ האט אזא מכה אין די מאגן, איז סריך עלה, ווערט עס צוגעקלעבט צו די איי, ס'טייטש ווען די איי קומט ארויס שפעטער קען מען זען פונקט וואסערע מין מכה איז דא אין די מאגן, וכד נפקא ואתיא ווען ס'קומט ארויס ידע אסיא מאי סמא מתבעי ליה ווייסט די דאקטער וואסערע סם צו געבן פאר דעם מענטש אים אויסצוהיילן ובמאי מתסי וויאזוי אים טאקע אויסציילן? זאגט די גמרא שמואל הוה בדיק נפשיה בקולחא, שמואל פלעגט בודק זיין זיין מאגן מיט א קולחא, דער ר"ן זאגט ער ווייסט נישט וואס דאס איז, אנדערע זאגן דאס איז טאקע די ביצה טרמיטא, על כל פנים אבער אז ער האט עס געטון נאך ער האט זיך בודק געווען מיט דעם איז ער געווארן אזוי שוואך עד דמסתרין אינשי ביתיה עליה שעריהון, ער איז צוזאמגעפאלן און די פרויען, צו זיין אייגענע פרוי פון זיין שטוב, האבן געעפנט זייער די צעפ פון זייער האר, זיי האבן זיך שטארק מצטער געווען ווי שוואך שמואל איז געווארן, זאגט די גמרא ווייטער, תנן התם, מיר האבן געלערנט אין א משנה אין מעשרות, היה עושה בכלופסין לא יאכל בבנות שבע, בבנות שבע לא יאכל בכלופסין, פשט די דין איז אז א מענטש ארבעט מיט א געוויסע סארט פרוכט, מיט א געוויסע סארט פירי, טאר מען עס נישט מונע זיין פון אים לא תחסום שור בדישו, א מענטש ארבעט מיט עפל לאמיר זאגן, מוז מען אים לאזן עסן פון די עפלעך, אבער מען דארף אים נישט לאזן עסן פון אנדערע מינים. און ממילא ביי תאנים איז דא כל מיני תאנים, ס'דא כלופסין, ס'דא בנות שבע, א כלופסין איז א שוואכע סארט, בנות שבע איז א טייערע סארט, איז די משנה דארט זאגט אז ווען א עבד ארבעט מיט כלופסין דארף מען אים געבן עסן כלופסין, אבער נישט בנות שבע, טאמער ער ארבעט מיט בנות שבע דארף מען אים געבן עסן בנות שבע אבער נישט כלופסין, מאי כלופסין וואס איז דאס כלופסין? זאגט די גמרא מינא דתאיני דעבדין מנהון לפדי, ס'איז א מין תאנים וואס מ'מאכט מיט דעם לפדי לפדי איז א סארט תבשיל וואס מען מאכט מיט תאנים. פארציילט די גמרא ההוא גברא דיהב עבדא לחבריה לאגמוריה אלפא מיני לפדי, ס'איז געווען אמאל א מעשה א מענטש וואס האט גענומען זיין קנעכט און האט געשיקט זיין קנעכט זיך גיין לערנען ביי איינעם טויזנט וועגן פון צוגרייטן דעם לפדי אגמריה תמני מאה, יענער וואס האט געדארפט אויסלערנען דעם קנעכט די טויזנט וועגן האט נאר אויסגעלערנט אכט הונדערט וועגן, אזמניה לדינא לקמיה דרבי, איז דער בעל העבד האט גערופן יענעם אין דין תורה אז איך האב דיר געדינגען זאלסט אויסלערנען מיין עבד טויזנט וועגן, האסט אים נאר אויסגעלערנט אַכט הונדערט וועגן, אמר רבי, האט רבי געזאגט וואס גייט דא פאר, אבותינו אמרו, אונזערע עלטערן, אין איכה איז דא א פסוק, שטייט, נשינו טובה, אז אונז האבן פארגעסן וואס מיינט דאס גוטס, זאגט רבי, דאס איז געווען אין יענע צייטן, אנו אפילו בעינינו לא ראינו, אונז, נישט אונז האבן פארגעסן וואס איז דאס גוטס, אונז האבן קיינמאל נישט געוויסט וואס איז דאס גוטס, פשט רבי איז נתפעל געווארן בכלל אז ס'דא אַכט הונדערט וועגן צו מאכן די סארט מאכל, פשט צו מער ווי גענוג, זאגט די גמרא ווייטער, רבי עבד ליה הלולא לר' שמעון בריה, רבי האט צוגעגרייט א חתונה פאר זיין זון ר' שמעון, און ער האט נישט איינגעלאדענט בר קפרא, ווי מ'האט שוין געזען בר קפרא האט אים געמאכט לאכן, און רבי האט נישט געוואלט לאכן, און ממילא האט ער אים נישט איינגעלאדענט, כתב, בר קפרא געקומען דארט, בר קפרא האט געשריבן על בית גננא, אויף די וואנט פונעם בית המשתה פונעם חתונה, עשרין וארבעה אלפין ריבואין דינרין נפקו על בית גננא דין, פֿיר און צוואַנציק טויזענט מאל צען טויזענט דינר האט רבי געצאלט דא פאר די חתונה, ס'איז א סכום מוגזם, ס'איז צוויי הונדערט פֿערציק מיליאן דינר, די ארטסקרול דער שאטענשטיין מאכט א חשבון דאס איז צווישן דרײַ און צוואַנציק און אַכט און צוואַנציק מיליאן דאלער אויפן היינטיגן חשבון, איז טאקע דא וואס זאגן ס'איז א גוזמא איז דא וואס זאגן אז ס'איז טאקע אזוי געווען, על כל פנים זעהר א טייערע חתונה, ולא אזמניה לבר קפרא, מיט דעם אלעם האט ער נישט איינגעלאדענט בר קפרא, אמר ליה האט בר קפרא געזאגט צו רבי, אם לעוברי רצונו כך, אז די אייבערשטער געבט אזא מין עשירות פאר מענטשן וואס זענען עובר אויפן רצון השם, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה, כל שכן אויף עושי רצונו, איז אלע שטעלן זיך, בר קפרא איז געווען א תלמיד פון רבי, ווי אזוי האט ער געקענט אזוי רעדן צו רבי עוברי רצונו ווייל ער האט אים נישט איינגעלאדענט צו די חתונה, דא כל מיני פשטים, און חתם סופר ברענגט א פשט אז בר קפרא האט געוואלט זאגן פאר רבי אז ער איז עוברי רצונו מיט דעם אז ער וויל נישט לאכן, די רצון השם איז אז א מענטש זאל יא נהנה זיין, פון די וועלט און זאל יא קענען געבן א שמייכל, איז דאס האט ער אים געוואלט מרמז זיין, על כל פנים אזמניה רבי האט אים טאקע איינגעלאדנט, אמר, און נאכדעם וואס ער האט אים איינגעלאדנט האט בר קפרא געזאגט לעושי רצונו בעולם הזה כך, אז מאדעך דו יעצט ביסטו די עושה רצונו יעצט טוסטו יא ווי עס דארף צו זיין האסט מיך איינגעלאדנט, איז מאדעך אויף די וועלט האסטו אזא גרויסע שכר לעולם הבא על אחת כמה וכמה, פארציילט די גמרא, יומא דמחייך ביה רבי א טאג וואס רבי האט געלאכט, אתיא פורענותא לעלמא איז געקומען פורעניות שלעכטס אויף די וועלט, און ווי טייל מפרשים זאגן ווייל רבי האט געליטן און בזכות דעם וואס רבי האט געליטן איז די דור ניצל געווארן פון פורעניות אבער אז רבי האט געלאכט האט די וועלט געליטן אמר ליה לבר קפרא רבי האט געזאגט פאר בר קפרא לא תבדיחן ויהיבנא לך ארבעין גריוי חיטי מאך מיך נישט לאכן און איך געב דיר פערציג אזעלכע סארט מאס חיטה ער האט נישט געזאגט ווי גרויס איז די מאס אבער פערציג א געוויסע מאס חיטה אמר ליה האט בר קפרא געזאגט פיין כ'וועל דיר נישט מאכן לאכן אבער ליחזי מר הער צו גיב א קוק דכל גריוא דבעינא שקילנא, איך וועל דיר ווייזן וואסערע מאס איך וויל. און שוין, שקל דיקולא רבה, האט ער גענומען א ריזיגע סל, א ריזיגע בעסקעט, חפייה כופרא, ער האט עס צוגעדעקט מיט אזא זפת כדי אז די לעכער זאלן זיין אינגאנצן פארמאכט, כאילו מ'זאל קענען אריינלייגן אין אים אסאך חיטה, וסחפיה על רישיה, און נאכדעם וואס ער האט צוגעגרייט אזא ריזן שיינעם גרויסן סל, האט ער עס געגעבן א דריי איבער, און אזוי איבערגעדרייטערהייט ואזל ואמר ליה איז ער געגאנגען צו רבי ליכיל לי מר ארבעין גריוי חיטי דרשינא בך, דו זיי מיך מודד, פיל מיך אן די פערציג מדידות פון חיטה וואס ביסט מיר שולדיג וואס כ'האב דיר כאילו פארבארגט, צאל מיך אזוי מיט די סארט מדידות, וואס פארשטייט זיך ס'איז נישט מעגליך אריינצולייגן חיטה אין א איבערגעדרייטע סל, אחוך רבי, רבי האט אנגעהויבן לאכן, אמר ליה האט רבי אים געזאגט לאו אזהרתך דלא תבדחן כ'האב דיר נישט געווארנט זאלסט מיר נישט מאכן לאכן, אמר ליה האט בר קפרא געזאגט, חיטי דרשינא קא נסיבנא, וואס איך קום דא אראפנעמען די חיטה וואס ביסט מיר שולדיג, כ'האב גארנישט געטון. זאגט די גמרא ווייטער, אמר לה בר קפרא לברתיה דרבי, בר קפרא האט געזאגט פארן טאכטער פון רבי, און דאס איז טאקע געווען ביי די גרויסע חתונה, האט ער געזאגט למחר שתינא חמרא בריקודא דאבוך ובקירקני דאמך מארגן גיי איך טרינקען וויין, און דיין טאכטער גייט טאנצן פאר מיך און דיין מאמע גייט קרייען, זינגען, אנדערע זאגן אז די מאמע וועט מיך אנגיסן די וויין, על כל פנים פאר מען גייט דא דערציילן די מעשה, שמועסט די גמרא אויס, בן אלעשה חתניה דרבי הוה, רבי האט געהאט אן איידעם בן אלעשה האט ער געהייסן, ועשיר גדול הוה געווען א גרויסע עושר, באלד וועט מען זעהן וואס איז געווען מיט אים. אזמניה לבי הילולא דרבי שמעון ברבי, מען האט איינגעלאדען בר קפרא צו דער גרויסע חתונה פון רבי שמעון ברבי, אמר ליה בר קפרא לרבי, בר קפרא געזאגט צו רבי, מאי תועבה, וואס איז דאס דער ווארט תועבה וואס שטייט ביי משכב זכור אין דער תורה, איז כל דאמר ליה רבי, דהכין הוא תועבה, יעדער פשט וואס רבי האט געוואלט טייטשען תועבה פרכה בר קפרא, האט בר קפרא אפגעפרעגט, אמר ליה, האט רבי געפרעגט פון בר קפרא, פרשיה את, זאג דו פשט, אמר ליה, האט בר קפרא געזאגט, תיתי דביתכי תירמי לי נטלא, זאָל דײַן פֿרױ מיך קודם אָנגיסן אַ גלעזל װײַן, איז אתּת רמיא ליה, די פֿרױ טאַקע אים אָנגעגאָסן אַ גלעזל װײַן, אָמר ליה לרבי האָט בר קפּרא געזאָגט צו רבי, קום, רקוד לי דאימר לך, גיב אַ טאַנץ, און כ'ל דיר זאָגן, און װײַטער די מפֿרשים שמועסן אױס, װײַל ער האָט געװאָלט משׂמח זײַן רבי, רבי איז געװען אַ גדול הדור, ער האָט אים געװאָלט משׂמח זײַן, איז על כּל פּנים נאָכדעם װאָס רבי האָט געטאַנצט, האט אים בר קפרא געזאגט הכי אמר רחמנא תועבה, תועה אתה בה, תועבה איז צוזאמגעשטעלט פון די ווערטער תועה אתה בה, דו בלאנדזשעסט מיט די סארט ביאה, ס'איז נישט קיין נארמאלע ביאה, נארמאלע ביאה איז מיט א פרוי, משכב זכר איז אזא בלאנדזשעניש. שוין, לכסא אחרינא, בר קפרא האט געוואלט נאך א גלעזל וויין, אמר ליה, האט בר קפרא געזאגט צו רבי, מאי תבל, וואס איז דאס דער ווארט תבל וואס שטייט אין פסוק ביי א פרוי וואס איז נרבעת לבהמה, אמר ליה, כי עניינא קדמאה, געווען די זעלבע סארט מעשה, רבי האט פרובירט ענטפערן, און בר קפרא האט אלעס אפגעפרעגט. און בר קפרא האט געזאגט איך וועל דיר זאגן פשט טאמער דיין ווייב וועט מיר אנגיסן א גלעזל וויין און דו וועסט טאנצן אמר ליה עיביד לי דאומר לך טו אזוי ווי איך האב דיר פריערט געזאגט עבד אמר ליה בר קפרא געזאגט וואס איז פשט תבל הוא תבלין יש בה תבל הוא איז פשט איז דען דא עפעס א תבלין אין די ביאה עפעס א ס'איז עפעס א בעסערע סארט ביאה מי שניא הדא ביאה מן כולהון ביאות איז די ביאה צו א בהמה איז עפעס אנדערש ווי אנדערע ביאות ווי קען א מענטש אפלאזן א נארמאלע ביאה און גיין צו אזא סארט ביאה שוין ווייטער, די מ די די זעלבע זאך האט זיך איבערגע'חזר'ט, אמר ליה ומאי זימה, וואס איז דאס וואס שטייט זימה דארט ביי א טאטע וואס גיבט אוועק זיין טאכטער צו זינדיגן, שטייט דארט אין פסוק זימה, וואס איז דאס זימה, אמר ליה, האט בר קפרא געזאגט צו רבי עיביד כי עניינא קדמאה, ס'איז געווען די זעלבע שפיל, רבי האט געוואלט זאגן פשט, בר קפרא האט אפגעפרעגט, בר קפרא האט געזאגט אז רבי'ס ווייב זאל אנגיסן וויין, רבי זאל טאנצן, עבד, רבי האט אזוי געטון, ואמר ליה, און בר קפרא האט געזאגט וואס איז דאס זימה, זו מה היא? אז די קינד וואס ווערט געבוירן ביי די טאכטער וואס האט געזינדיגט, פרעגט מען זו מה היא? וועמענס קינד איז דאס מ'ווייסט נישט ווער זיין טאטע איז למעשה לא יכיל בן אלעשה למיסבל בן אלעשה דער דער גביר דער איידעם איז דארט געזעצן ער האט נישט געקענט צוקוקן ווי ער מאכט אזוי זיין שווער טאנצן ווי ער מאכט אזוי חוזק קם ונפק הוא ואינתתיה מתמן ער מיט זיין פרוי האבן זיך אויפגעהויבן אוועקגעגאנגען פון דער חתונה זאגט די גמרא מאי בן אלעשה און ווי דער מפרש שמועסט אויס מיינט צו זאגן ווי ווייסט מען אז ער איז געווען א עושר זאגט די גמרא דתניא אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא לא לחינם פיזר בן אלעשה את מעותיו אלא להראות בהן תספורת של כהן גדול, בן אלעשה האט געצאלט אסאך געלט זיך אויסצולערנען און צו ווייזן וואס איז דאס די תספורת של כהן גדול דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק ביי די תספורת פונעם כהן גדול, כסום יכסמו את ראשיהם, אז זיי זאלן אפשערן די קאפ כסום יכסמו איז א לשון פון כוסמין פון ספעלט אז די האר זאל זיין אזוי ווי דער כוסמין וואקסט, ווי מען האט שוין געזען ראשו של זה לצד עיקרו של זה, זייער א קאמפלעצירטע סארט תספורת.

אזוי האט מען אפגעשוירן דעם כהן גדול, און דער רבי'ס איידעם דער בן אלעשה האט געצאלט אסאך געלט אז מענטשן זאלן וויסן פונקט וואס דאס איז.